בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף לט, מיר הייבן אן דף לט עמוד א', ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, שור של פיקח, שנגח, שור של חרש שוטה וקטן, א שור פון א פיקח, א נארמאלע מענטש, וואס האט מזיק געווען פאר א שור פון א חרש שוטה וקטן, איז חייב, דארף מען באצאלן אויפן היזק, ווייל די ממונות פונעם חרש שוטה וקטן באלאנגט טאקע פאר זיי, און ממילא אז מען איז זיי מזיק דארף מען באצאלן. אבער פארקערט, ושל חרש שוטה וקטן, שנגח שור של פיקח, וואס איז טאמער אן אקס פון א חרש שוטה וקטן האבן מזיק געווען פאר אן אקס פון א פיקח, איז דא איז פטור, דא דארפן די חרש שוטה וקטן נישט באצאלן, פארוואס? ווייל ווי מען וועט שוין זעהן, רש"י רעדט שוין אויך אויס, אז בעצם בית דין פלעגט ממנה זיין פאר יעדע חרש שוטה וקטן וואס האבן געהאט אקסן, האט בית דין ממנה געווען א אפוטרופוס זאל אויפפאסן אויף די אקסן און טאמער די אקס איז מזיק דארף מען באצאלן, אבער. ווי מען וועט אויך זעהן אז דא רעדט מען פון א תם, פון א אקס א תם, און ממילא אפילו ס'איז דא א אפוטרופוס וואס די אפוטרופוס דארף אויפפאסן אויפן אקס, און טאמער די אקס איז מזיק דארף מען באצאלן, איז דאס איז נאר ביי א שור מועד, וואס א מועד ווי רש"י ברענגט ווייסט מען דאך א מועד צאלט מן העליה פון נכסים פון קרקעות, איז א אפוטרופוס קען מען ממנה זיין פאר א חרש שוטה וקטן זאל צאלן אויף היזקות פון קרקעות. אבער ביי א תם, א תם צאלט דאך מגופו, איז פשט דא אז די אקס האט מזיק געווען דארף מען צאלן פונעם אקס אליין, וואס די אקס אליין איז דאך מיטלטלין, יעצט די חרש שוטה וקטן האבן א דין פון יסומים, אזוי ווי ביי יסומים געפינט מען אז מ'קען נישט גובה זיין פון זיי קיין חובות פון מטלטלין, איז דא אויך די חרש שוטה וקטן אפילו ס'איז דא אן אפוטרופוס, ווי לאנג די שור איז א תם קען מען נישט גובה זיין מגופו ווייל ס'האט א דין פון מטלטלין, איז פאר דעם זאגט טאקע די משנה אז פטור, אבער זאגט די משנה, שור של חרש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידין להן אפוטרופוס, און מעידין להן בפני אפוטרופוס, פשט טאמער מען זעהט אז א שור פון א חרש שוטה וקטן מאכט היזקות, שטעלט בית דין א אפוטרופוס, וואס די אפוטרופוס איז ממונה סיי אויפצופאסן אויף די אקס זאל נישט מזיק זיין, און סיי צו מאכן פונעם אקס א שור המועד ווייל מען האט דאך שוין געזעהן וויאזוי ווערט א אקס א שור המועד, מען דארף מעיד זיין פארן באלעבאס אז די אקס האט געשטויסן, אזוי איינמאל צוויי מאל דריי מאל נאכדעם ווערט די אקס א שור המועד, דא קען מען דאך נישט מעיד זיין פארן חרש שוטה וקטן, איז בית דין שטעלט א אפוטרופוס, און מען איז מעיד פאר די אפוטרופוס אז די אקס שטויסט, נאכן דריטן מאל ווערט די אקס א מועד, נאר וואס, דא איז א שטיקל משמע אז בית דין שטעלט די אפוטרופוס ווען די אקס איז נאך א תם, ווייל מען גייט דאך יעצט מעיד זיין פאר די אפוטרופוס כדי צו מאכן פונעם אקס א מועד, איז משמע, אז אפילו בשעת וואס די אקס איז א תם איז שוין דא א אפוטרופוס און די אפוטרופוס דארף שוין באצאלן אויף די היזקות וואס די אקס מאכט אלס תם, א שורה צוריק האט מען געזעהן נישט אזוי אז ביי א תם איז פטור, אזוי האט מען דאך געזעהן, מען האט דאך געשמועסט אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז חרש שוטה וקטן שנגח שור של פיקח פטור רעדט זיך פון א תם איז א סתירה אין די משנה, עמיר זען די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, על כל פנים זאגט אבער די משנה וואס איז טאקע ביי אזא ציור, אז מ'האט גענומען א אקס פון א חרש שוטה וקטן מ'האט געשטעלט אויף דעם א אפוטרופוס, ס'האט מעיד געווען ס'איז געווארן א שור המועד, און נאכדעם נתפקח החרש, איז די חרש אויסגעהיילט געווארן, אדער נשתפה השוטה, די שוטה איז נארמאל געווארן, אדער והגדיל הקטן, די קטן איז אונטערגעוואקסן, און ממילא גייט יעצט די אקס צוריק צום חרש שוטה וקטן, די אפוטרופוס גייט אהיים, איז דא חזר לתמותו דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אפילו ביז יעצט איז געווען א שור המועד, אבער ברגע וואס גייט אריבער צו א נייע בעלים, ווערט עס צוריק א שור תם. ר' יוסי אומר ר' יוסי קריגט זיך, און ער זאגט הרי הוא בחזקתו, ס'בלייבט ווייטער א שור המועד, פירט די משנה אויס, שור האיצטדין, איצטדין דאס איז אזא איצטאדיען אזא סטעדיעם וואס אמאליגע צייטן פלעגן זיין אזעלכע מלחמות צווישן אקסן מ'האט אריינגעלייגט צוויי אקסן אין אזא איצטאדיען און זיי האבן זיך ארומגעשלאגן איינער מיטן צווייטן אדער קעגן א מענטש איז על כפנים טאמער אזא סארט אקס האט געהארגעט א מענטש אינו חייב מיתה איז די אקס נישט חייב מיתה נארמאל ווייסט מען דאך א אקס וואס הארגעט א מענטש איז סקול יסקל דארף מען הארגענען דעם אקס דא איז נישט אזוי פארוואס ווייל שנאמר שטייט אין פסוק כי יגח דארט ביי די פסוק וואס די פסוק פירט אויס סקול יסקל השור הייבט זיך אן דער פסוק כי יגח, איז פון כי יגח דרשנ'ט מען ולא שיגיחוהו, נישט אז מען האט אונטערגעצויגן דעם אקס און אנגערייצט דעם אקס אז דער אקס זאל שטויסן, דעמאלטס אז מען רייצט אונטער א אקס, דער אקס זאל שטויסן אזוי ווי דארט ביי די איצטדיון, און ס'שטויסט טאקע און ס'הרג'עט, איז דארט איז נישט געזאגט געווארן סקול יסקל, נאר טאמער א אקס פון זיך אליין האט געשטויסן, דעמאלטס הרג'עט מען די אקס. זאגט די הייליגע גמרא, הא גופא קשיא, לכאורה אין די משנה איז דא א סתירה, אמרת פון איין זייט זאגסטו שור של חרש שוטה וקטן שנגח שור של פיקח פטור, איז משמע אלמא, אין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, איז משמע פון אנפאנג פון די משנה פון די רישא פון די משנה אז אפילו אז ס'איז דא אן אפוטרופוס קען מען נישט גובה זיין מגופו, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך געשמועסט די חרש שוטה וקטן האבן א דין פון יתומים און גופו איז דאך מטלטלין, איז אפילו מיט אפוטרופוס ווילאנג די שור איז א תם קען מען נישט גובה זיין מגופו, אבער אימא סיפא, אויב אזוי שטימט נישט די נעקסטע חלק פון די משנה, עס איז געשטאנען, שור של חרש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידין להן אפוטרופוס ומעידין להן בפני אפוטרופוס, אלמא מעמידין להן אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. פשט פון די צווייטע הוראה פון די משנה איז משמע אז אפילו איידער די שור איז א מועד שטעלט מען שוין א אפוטרופוס, און מען קען יא גובה זיין מגופו, וואס גייט דא פאר? אמר רבא, ענפערט רבא הכי קתני, די משנה האט געמיינט אזוי צו זאגן, אז ואם הוחזקו נגחנין, טאמער מען זעט, אז די אקס פון דעם חרש שוטה וקטן איז א צולאזטע איז א צעווילדעוועטע, אזוי לערנט דא תוס' פשט, פשט נישט אז מ'האט געזען אז די אקס איז א שור המועד, נאר מ'זעט די אקס איז צולאזט, איז דעמאלטס מעמידין להן אפוטרופוס ומעידין להן בפני אפוטרופוס, דעמאלטס שטעלט מען אפוטרופוס, די אפוטרופוס צאלט נאכנישט, נאר יעדע מאל די אקס גייט יעצט שטויסן פון יעצט און ווייטער איז מען מעיד פאר די אפוטרופוס אז די אקס האט געשטויסן, ומשוינן להו מועד, און נאך די דריטע מאל ווערט די אקס א מועד, דכי הדר ונגח, אזוי האט ער צושטויסן נאכאמאל, איז לשלם מעליה, דעמאלטס איז אוודאי א שור המועד צאלט מן העליה, און דאס אוודאי קען מען נעמען פון די אפוטרופוס, ווייל דא איז שוין נישט דא די פראבלעם פון מטלטלין. פרעגט אונז די גמרא, מעליית מאן, פשט ווער באצאלט די מן העליה, די נזק שלם וואס א שור המועד באצאלט? רבי יוחנן אמר, מעליית יתומים, רבי יוחנן זאגט אז די געלט קומט פון די יתומים, די אפוטרופוס נעמט פון די יתומים'ס געלט און באצאלט אויף דעם, רבי יוסי בר חנינא אמר ניין, מעליית האפוטרופוס, די אפוטרופוס אליין דארף באצאלן אויף נזק, ער פאסט אויף אויפן אקס, איז טאמער ס'איז מזיק צאלט ער אליין. פרעגט די גמרא אבער, ומי אמר רבי יוחנן הכי, צו דען האט רבי יוחנן אזוי געזאגט אז די יתומים צאלן אויף די הזיקות, והאמר רב יהודה אמר רב אסי, רב יהודה האט דאך נאכגעזאגט בשם רב אסי אז אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן ריבית אוכלת בהן, פשט רב יהודה זאגט נאך בשם רב אסי אז טאמער יתומים האבן חובות, פון זייער טאטע גע'ירש'נט, פשט שטייט דא א איד מיט א קלארע שטר חוב אז די טאטע וואס איז געשטארבן איז אים שולדיג געלט געווען, פון דעסט וועגן זאגט רב יהודה בשם רב אסי אז מען קען נישט צאלן די חוב פון די נכסים פון די יתומים, פארוואס? ווייל די יתומים זענען קטנים, און די גאנצע ענין צו צאלן חובות איז דאך א מצוה, זיי זענען נישט מחיוב במצוות, איז ווארט צו, ווארט צו ביז זיי ווערן גדולים, דעמאלטס וועסטו זיי נעמען אין דין תורה אריין, און פאדערן פון זיי די חוב, חוץ טאמער ס'איז ריבית אוכלת בהן פשט טאמער איז דא א חוב צו א גוי און ס'איז דא דא ריבית איז מ'עט ווארטן ביז זיי ווערן גדולים איז אלעווייל די ריבית וועט ווערן מער און מער איז דא כדי צו העלפן די יתומים דא צאלט מען יא אזעלכע סארט חובות ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן לייגט צו אז ס'דא נאך א היכי תמצא וואס מ'נעמט געלט פון יתומים או לשטר שיש בו ריבית או לכתובת אשה משום מזוני, פשט די דין איז אז א פרוי אן אלמנה קען קריגן כתובה ווילאנג זי קריגט נישט כתובה ווערט זי געצאלט מזונות, פשט מען דארף איר אויסהאלטן ווילאנג זי קריגט נישט איר כתובה געלט ממילא זאגט רבי יוחנן טאמער די אלמנה קומט דא פאדערן איר כתובה צאלט מען איר אויכעט פון די נכסים פון די יתומים ווייל אז נישט העט מען איר דארפן געבן מזונות איז אויך נאך א בחינה פון א זאך וואס עסט אויף די געלט און ממילא געבט מען כתובה געלט פאר א פרוי אויכעט אבער על כל פנים דאס זעהן מיר דא

אז די אפוטרופוס דארף צאלן אויפן חוב, רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית יתומים, רבי יוסי בר חנינא איז דער וואס האלט אז די יתומים דארפן באצאלן. אמר רבא, פרעגט אבער רבא, וואסער מין תירוץ האסטו מיר דא געזאגט, משום דקשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן, משווית ליה לרבי יוסי בר חנינא טועה, פשט, אונז האבן געהאט דא א ערנסטע קשיא, וויאזוי קען מען נעמען געלט פון יתומים, אונז האמיר דאך א כלל אז מען נעמט נישט געלט פון יתומים, איז אנשטאט צו פארענטפערן די זאך, זאגסטו מיר שוין, נישט ר' יוחנן האט עס געזאגט א צווייטער האט עס געזאגט, ווער? ר' יוסי בר חנינא, איז יעצט איז פארענטפערט, יעצט סך הכל האסטו פארענטפערט ר' יוחנן, וואס טוסטו אבער מיט ר' יוסי בר חנינא וואס האלט ער? האסט געמאכט פון אים א טועה? פשט ער האט געזאגט א דין וואס איז נישט ריכטיג? והא ר' יוסי בר חנינא דיינא הוא, ונחית לעומקיה דדינא, ר' יוסי בר חנינא איז געווען א דיין, ער האט גוט יורד געווען לעומק הדין, איז קען נישט זיין אז ער האט גע'פסק'נט דא קעגן דעם דין, איז דארף מען פארענטפערן די זאך אליין, וואס איז טאקע פשט אז ס'איז דא דא א מאן דאמר וואס האלט אז מ'קען גובה זיין פון נכסים פון יתומים אויף היזקות? אלא נאר, און ממילא זאגט טאקע רבא אז לעולם לא תיפוך, מ'דארף נישט פארדרייען, רבי יוחנן ער איז דער וואס האט געזאגט אז מ'נעמט פון די יתומים'ס געלט, איי פארוואס? ווייל ומזיק שאני, ווייל דא איז טאקע אנדערש, דא איז אויך א יוצא מן הכלל צו די געהעריגע דין, נארמאל קען מען נישט נעמען פון יתומים'ס געלט אויף צו צאלן חובות, אבער ווען ס'קומט צו היזקות איז אנדערש, פארוואס? ווייל חז"ל האבן חושש געווען טאמער מ'וועט לאזן יתומים'ס נכסים זיך ארום דרייען און מזיק זיין פאר יעדעם איז דאך עס א היזק פארן ציבור, איז כדי דאס זאל נישט געשען מען האט חס געווען אויפן ציבור האט מען טאקע געזאגט אז דא איז אויך א יוצא מן הכלל אז טאמער א שור המועד פון א יתום מאכט א היזק קען מען נעמען פון זיין געלט אויף צו צאלן די היזקות. יעצט וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן רבי יוחנן און רבי יוסי בר חנינא, איז די גמרא מסביר רבי יוחנן אמר מעליית יתומים, ווייל דאי אמרת מעליית אפוטרופסין ממנעי ולא עבדי, פשט רבי יוחנן האלט אז טאמער מען וועט זאגן די אפוטרופוס דארף צאלן פון זיין טאש, וועט קיינער נישט וועלן זיין א אפוטרופוס, איז דערפאר נעמט מען פון די יתומים'ס געלט. ווייטער רבי יוסי בר חנינא אמר, מעליית אפוטרופוס, וחוזרין ונפרעין מן היתומים לכי גדלי, רבי יוסי בר חנינא האלט אוודאי אויך אז די פארלוסט קומט נישט צום אפוטרופוס, ווייל טאמער די אפוטרופוס איז דער וואס וועט סוף כל סוף דערלייגן די געלט וועט קיינער נישט וועלן זיין אפוטרופוס, אבער פון דעסטוועגן האלט רבי יוסי בר חנינא אז די אפוטרופוס דארף אויסלייגן די געלט, און שפעטער ווען די יתומים וואקסן אונטער קען ער צוריק נעמען די געלט פון די יתומים. דאס איז די יסוד המחלוקת דא צווישן רבי יוחנן און רבי יוסי בר חנינא, זאגט די גמרא יעצט, ומעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, תנאי היא פשט ביי אונז אין משנה האט מען געזען מיט א פשטות אז פאר א שור תם איז מען נישט גובה, אפילו ס'איז דא אפוטרופוס, איז מען קען נישט גובה זיין פון א שור תם ווייל ס'איז מגופו ווי מ'האט געזען, זאגט די גמרא אז בעצם די דין איז א מחלוקת תנאים, דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא שור שנתחרשו בעליו ושנשתטו בעליו ושהלכו בעליו למדינת הים, א אקס וואס די בעל הבית איז געווארן א חירש אדער די בעל הבית איז געווארן א שוטה אדער די בעל הבית איז געגאנגען למדינת הים איז מער נישט דא, וואס די פראבלעם איז אז ס'איז נישט דא קיין בעל הבית קען מען נישט מאכן פונעם אקס א שור המועד ווייל א אקס ווערט דאך נאר א שור המועד טאמער מ'איז מעיד פארן בעל הבית אז דער אקס האט געשטויסן, און וואס איז די דין? איז יהודה בן נקוסא אמר סומכוס, יהודה בן נקוסא זאגט נאך בשם סומכוס, אז הרי הוא בתמותו עד שיעידו בו בפני בעלים, וואס פשטות מיינט ער צו זאגן, באלד איז ער אנדערש פשט, אבער פשטות מיינט ער צו זאגן, אז טאקע דער אקס בלייבט א תם, ווילאנג ס'איז נישט דא א בעל הבית, איז דא טאקע נישט דא א בעל הבית,

א קטן איז אונטערגעוואקסן ובאו בעליו ממדינת הים אדער א באלעבאס וואס איז געפארן אין מדינת הים איז צוריק געקומען און די אפוטרופוס געבט יעצט צוריק די אקס צום חרש שוטה וקטן אדער צום באלעבאס וואס איז צוריק געקומען איז דא איז יהודה בן נקוסא אמר סומכוס חזר לתמותו עד שיעידו בו בפני בעלים יהודה בן נקוסא זאגט נאך בשם סומכוס אז די אקס ווערט צוריק א תם פארוואס ווייל דאס איז אזוי ווי די שיטה פון ר' מאיר ביי אונז אין משנה אז ברגע עס האט זיך געטוישט

ס'קען נישט ווערן א מועד ווייל ס'נישט דא א באלבאס, קען נישט זיין, ווייל והא מדקתני סיפא חזר לתמותו מכלל דאייעד, פשט, סוף ברייתא זעהט מען אויך אז יהודה בן נקוסא זאגט נאך בשם סומכוס, אז ברגע וואס די אקס גייט צוריק צום חרש שוטה וקטן ווייל זענען געווארן קלוג, זענען געווארן נארמאל, די באלבאס איז צוריק געקומען ממדינת הים, זאגט יהודה בן נקוסא בשם סומכוס אז די אקס ווערט צוריק א תם, וואס טייטש ווערט צוריק א תם? א רגע צוריק האסטו געזאגט. אז הרי הוא בתמותו ס'בלייבט א תם אז ס'ווערט נישט קיין מועד, אויב ס'איז קיינמאל נישט געווארן א מועד וואס טייטש ווערט צוריק א תם, איז קען נישט זיין אז הרי הוא בתמותו מיינט אז ס'ווערט נישט קיין מועד, נאר וואס דען, אלא מאי הרי הוא בתמותו, הרי הוא בתמימותו דלא מחסרינן ליה, פשט, בתמותו מיינט נישט ס'ווערט נישט קיין מועד אוודאי ווערט עס א מועד, די נקודה פון הרי הוא בתמותו מיינט אז ווילאנג ס'איז א תם איז עס בתמימותו פשט ווילאנג די אקס איז א תם קען מען נישט גובה זיין קיין נכסים, אלמא זעהט מען אז יהודה בן נקוסא בשם סומכוס האלט אז אין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ער האלט פונקט ווי אונזער משנה אז ווילאנג די אקס איז א תם איז נישט דא פון וועם גובה צו זיין דא קיין געלט אפילו ס'איז דא אפוטרופוס'ן קען מען נישט גובה זיין געלט פון א תם ווייל אזוי ווי מ'האט געזען ס'איז מגופו און מגופו קען מען נישט גובה זיין, וחכמים אומרים, מעמידין אפוטרופוס און מעידין להם בפני אפוטרופוס, וואס האלטן די חכמים? איז חכמים קריגן זיך אויף סומכוס איז פשט חכמים אוודאי האלטן אלמא מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, זעהט מען אז ס'דא דא א תנא דאס די חכמים ס'דא א תנא וואס האלט אז אפילו ווען א אקס איז נאך א תם קען מען אויכעט גובה זיין פון די אפוטרופוס די חצי נזק מגופו, איז זעהט מען אז די דין איז א מחלוקת תנאים, יעצט צייכנט צו די גמרא דרך אגב, וסיפא במאי קמיפלגי, וואס די מחלוקת אין די סיפא פון די ברייתא, דאס די זעלבע מחלוקת וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה רשות משנה איכא בינייהו, סומכוס סבר רשות משנה ורבי יוסי סבר רשות אינה משנה, פשט דארט ווי א בעל חי איז געווארן א שור המועד און ס'איז אריבער צו א צווייטענס רשות, איז סומכוס און די זעלבע זאך רבי מאיר ביי אונזער משנה האלט אז רשות משנה, ס'איז אריבער צו א צווייטנס רשות, ווערט עס צוריק א תם. רבי יוסי האלט ניין, רבי יוסי האלט רשות אינה משנה, דאס איז אויך די רבי יוסי פון אונזער משנה, אז די אקס בלייבט א שור המועד אפילו נאכדעם וואס גייט אריבער צו א צווייטע באלעבאס. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שור חרש שוטה וקטן שנגח, אן אקס פון א חרש שוטה וקטן וואס האט געשטויסן, רבי יעקב משלם חצי נזק, רבי יעקב האט באצאלט חצי נזק, און די גמרא פרעגט גוט ווער דער רבי יעקב, רבי יעקב מאי עבידתי', אלא אימא נאר וואס דען זאגט די גמרא מען דארף גורס זיין די ברייתא, רבי יעקב אומר משלם חצי נזק, רבי יעקב זאגט אז א שור חרש שוטה וקטן וואס האט געשטויסן, דארף צאלן חצי נזק. פרעגט די גמרא, במאי עסקינן, פון וועלכע סארט אקס רעדט מען דא? אי בתם, טאמער מען רעדט דא פון אן אקס א תם, און ר' יעקב זאגט אז ביי א תם דארף מען באצאלן ווייל ר' יעקב האלט אז מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, איז אויב אזוי איז פשיטא דכולי עלמא נמי חצי נזק הוא דמשלם פשט אויב אזוי פארוואס שטייט אין די ברייתא ר' יעקב משלם חצי נזק? וואלט געקענט שטיין ר' יעקב מחייב, און אז ר' יעקב איז מחייב א תם ווייס איך אליין אז מען דארף צאלן חצי נזק וואס דען דארף א תם באצאלן קיינער האלט נישט אז א תם צאלט נזק שלם, פארשטייט זיך טאמער איז מחייב מיינט עס חצי נזק. ווייטער ואי במועד, טאמער ס'רעדט זיך דא פון א מועד, איז אויב אזוי, פון וועלכע ציור רעדט זיך, אי דעבדי ליה שמירה, טאמער מ'האט געמאכט א גוטן שמירה פארן אקס, איז כלל כלל לא בעי לשלומי, אז מ'האט געמאכט א גוטן שמירה און די אקס האט זיך ארויסגעבראכן און מזיק געווען, איז דאך עס א פשוטע אונס, איז קיינער האלט נישט מ'דארף צאלן, קען נישט זיין רבי יעקב איז מחייב ביי אזא ציור. ווייטער ואי דלא עבדי ליה שמירה, טאמער מ'האט נישט געמאכט קיין שמירה, נאר פשוט מ'האט פושע געווען, איז כוליה נזק בעי שלומי דארף מען צאלן נזק שלם, וואס איז דאס די חצי נזק? איז פשט די קשיא פון די גמרא בעצם איז, פארוואס האט רבי יעקב געדארפט זאגן משלם חצי נזק, רבי יעקב וואלט געקענט זאגן אז מחייב, איז פשט ס'וואלט געקענט שטיין אין די ברייתא רבי יעקב מחייב, און איך וואלט אליין געוואוסט אז ער רעדט פון א תם, און אז ער רעדט פון חצי נזק, ווייל פון א מועד קען נישט זיין אז ער רעדט, ווייל ממה נפשך טאמער מ'האט נישט אויפגעפאסט צאלט מען אינגאנצן נישט, טאמער מ'האט יא אויפגעפאסט, איז וואס, רבי יעקב קומט מחדש זיין די דין אז א שור המועד צאלט נזק שלם טאמער ס'האט מזיק געווען דאס איז דאך א פשוט'ע דין קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם אפילו ביי א חרש שוטה וקטן יעדער איז מודה אז א חרש שוטה וקטן וואס די אקס איז געווארן א שור המועד וואס דא אפוטרופוס אז מען דארף צאלן קען נישט זיין אז דאס איז די חידוש פון ר' יעקב נאר וואס דען אוואדע רעדט ר' יעקב פון א תם אויב ער רעדט פון א תם זאג פשוט מחייב וואס פעלט אויס די ווערטער משלם חצי נזק? עפעס א חידוש וויל ער דא לאזן הערן? איז אמר רבא, זאגט טאקע רבא אז לעולם במועד, אוואדע רעדט ער פון א שור המועד, איי א שור המועד צאלט נזק שלם? זאגט רבא, ווייל והכא במאי עסקינן, דעבדי שמירה פחותה ולא עבדי שמירה ועבדי ליה שמירה מעולה, פשט דא רעדט זיך אז מ'האט געמאכט א שמירה פחותה, א שוואכע שמירה, און נישט קיין שמירה מעולה, נישט קיין שטארקע שמירה, שמירה פחותה איז טייטש אז מ'האט עס פארמאכט מיט א טיר

אז רבי יעקב האט דא דריי שיטות, וואס מחמת די דריי שיטות צאלט מען חצי נזק, דאס איז די חידוש וואס רבי יעקב וויל דא מחדש זיין אז ער האלט טאקע ווי די דריי שיטות, וואס איז די דריי שיטות? איז אזוי, בעצם עמיר זעהן דף מ"ה א מחלוקת תנאים וואסערע סארט שמירה דארף מען אויפפאסן אויף אן אקס, איז ר' מאיר האלט. סיי א תם סיי א מועד, ביידע דארף מען אויפפאסן מיט א שמירה מעולה, טאמער מען פאסט נישט אויף מיט א שמירה מעולה, דארף מען צאלן אויף אלע הזיקות, איז מען א געהעריגע פושע. רבי יודא זאגט ניין, רבי יודא זאגט אז א תם דארף האבן א שמירה מעולה, אבער א מועד איז גענוג א שמירה פחותה. איי ס'איז דאך קעגן די סברה, עמיר דארט זעהן ער לערנט עס ארויס פון פסוקים. שפעטער דא א רבי לעזער וואס רבי לעזער האלט אז אפילו ביי א מועד העלפט אויך נישט קיין שמירה מעולה שפעטער איז דא א רבי לעזער בן יעקב וואס רבי לעזער בן יעקב האלט אז סיי ביי תם סיי ביי מועד איז גענוג א שמירה פחותה אבער על כל פנים זאגט דא רבא אז אונזער רבי יעקב האלט ווי רבי יודא וואס רבי יודא האלט אז פאר א מועד איז גענוג א שמירה פחותה דאס איז איין זאך וואס רבי יעקב האלט ווי דער רבי יודא חוץ פון דעם האלט רבי יעקב כלפי א צווייטע זאך אויך ווי רבי יודא וואס דער רבי יודא האבן מיר געזען אז רבי יודא זאגט צד תמות במקומה עומדת פשט רבי יודא האלט אז ווען אן אקס ווערט פון א תם ווערט ער א מועד, איז נישט פשט אז ער איז אויס תם, נאר ער איז א תם און אויך א מועד, פשט א מועד צאלט נזק שלם, איז נישט פשט אז די גאנצע נזק שלם קומט מן העליה, נאר וואס דען, די ערשטע האלב נזק, וואס דאס איז ער אלעמאל געווען מחיוב אלץ תם, דאס בלייבט מגופו, יעצט אז ער איז א מועד איז די צווייטע האלב נזק צאלט מען מן העליה. אבער די תמות בלייבט דא, פשט, א יעדע מועד איז צאמגעשטעלט פון פופציג פראצענט תם, פופציג פראצענט מועד, דאס איז א שיטה פון רבי יודא, און אונזער רבי יעקב האלט אויך ווי דער רבי יודא. חוץ פון דעם, די דריטע זאך וואס רבי יעקב האלט, איז אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, פשט, ביי אונזער משנה האט מען געזען אז אן אקס פון א חרש שוטה וקטן וואס איז א תם קען מען נישט גובה זיין די געלט מגופו, איז רבי יעקב קריגט זיך אויף דעם, רבי יעקב האלט ווי די חכמים וואס מ'האט פריערט געזען, אז אפילו אן אקס פון א חרש שוטה וקטן וואס איז א תם, קען מען אויך גובה זיין מגופו, מ'קען אויך גובה זיין דעם היזק פון די אפוטרופוס, און ממילא מיט די דריי שיטות, זאגט רבא קען מען שוין פארשטיין די מימרא דא פון ר' יעקב פארוואס? ווייל דא רעדט מען פון א שור המועד, נאר וואס? ר' יעקב האט מען געזען האלט ווי ר' יודא אז צד תמות במקומה עומדת פשט אפילו ס'איז טאקע א שור המועד פופציג פראצענט אבער איז נאך אלץ שור תם די ערשטע פופציג פראצענט איז שור תם די צווייטע פופציג פראצענט איז שור המועד און נאך מער דא רעדט זיך אז די אפוטרופוס האט אויפגעפאסט אויפן אקס מיט א שמירה פחותה יעצט שמירה פחותה איז א גוטע שמירה פאר א שור המועד פאר א שור תם איז עס נישט קיין גוטן שמירה, און ממילא אויף די צווייטע פופציג פראצענט איז געווען דא א גוטע שמירה, איז דארף די אפוטרופוס נישט באצאלן, אבער אויף די ערשטע פופציג פראצענט, אויף די חלק התם שבו, איז נישט געווען דא א גוטע שמירה, און ממילא לייג צו צו דעם אז רבי יעקב האלט אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, אז מען קען גובה זיין די חלק התמות פון אפוטרופוס, פאר דעם זאגט רבי יעקב, משלם חצי נזק, וועלכע חצי נזק? די חלק התמות, די ערשטע פופציג פראצענט, וואס אויף דעם העלפט נישט קיין שמירה פחותה, וואס דאס האלט ר' יעקב וואס מען קען דאס גובה זיין פון די אפוטרופוס, דאס איז די חידוש פון ר' יעקב דא פשט ר' יעקב האלט ביי צוויי נקודות האלט ער פונקט ווי ר' יהודה, סיי אז צד תמות במקומה עומדת, סיי אז מועד סגי ליה בשמירה פחותה, א דריטע נקודה האלט ער אויך אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, שטימט אונזער מימרא פון רבי יעקב דא. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי, צו רבא, דיין גאנצע תירוץ איז דאך געבויט אויף דעם אז רבי יעקב האלט ווי רבי יודא ביי צוויי נקודות. פרעגט אביי צו רבא ולא פליגי, קריגן זיך דען נישט רבי יעקב און רבי יודא? והא תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שור של חרש שוטה וקטן שנגח, ר' יודא, מחייב, ור' יעקב אומר, חצי נזק הוא דמשלם. זעהן מיר קלאר א מחלוקת צווישן ר' יודא און ר' יעקב, ר' יודא איז מחייב איז פשטות וואס מיינט מחייב, נזק שלם, און ר' יעקב זאגט נאר חצי נזק. זעהט מען לכאורה דא אז ר' יעקב קריגט זיך אויף ר' יודא, דיין גאנצע תירוץ איז דאך געבויט אויף דעם אז ר' יעקב האלט פונקט ווי ר' יודא, ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר עולא, מה שמחייב ר' יודא, פירש ר' יעקב, פשט ס'איז טאקע נישט קיין מחלוקת, נאר ר' יעקב איז מפרש ר' יודא, ר' יודא איז מחייב, וואס איז ער מחייב? איז רבי יעקב מסביר חצי נזק. איז ווייטער שטימט די תירוץ פון רבא אז רבי יעקב האלט פונקט ווי רבי יהודה. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ולאביי דאמר פליגי, במאי פליגי? ס'דא אן אביי וואס אביי האלט אז רבי יעקב און רבי יהודה דא אין די צווייטע ברייתא קריגן זיך יא. איז אויב אזוי וואס די יסוד פון זייער מחלוקת? וואס קריגט זיך ר' יעקב אויף ר' יודא, איז אמר לך, ענטפערט אביי אז איך וועל דיר מסביר זיין, הכא במאי עסקינן במועד ולא נטריה כלל, פשט די ברייתא די צווייטע ברייתא וואס אונז האבען דא מחלוקת ר' יעקב ור' יודא רעדט זיך בשור המועד וואס די באלעבאס האט אינגאנצן נישט אויפגעפאסט אויף דעם, פשט די אפוטרופוס האט אינגאנצן נישט אויפגעפאסט אויף דעם, קומט אויס אז ס'איז געווען דא א געהעריגע פשיעה, איז וואס די מחלוקת? די מחלוקת איז.

פארוואס דארף מען צאלן נזק שלם? ווייל טאקע צד תמות במקומה עומדת, אבער, זאגט אביי, ר' יודא האלט אז היות וואס דא איז אינגאנצן נישט געווען קיין שמירה, נישט קיין שמירה פחותה, נישט קיין שמירה מעולה, קומט אויס אז סיי אויף די ערשטע פופציג פראצענט סיי אויף די צווייטע פופציג פראצענט איז מען מחויב. און ר' יהודה האלט אויך אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, פשט אז ווען א תם פון א חרש שוטה וקטן האט מזיק געווען קען מען גובה זיין די געלט פון די אפוטרופוס, און מילא זאגט ר' יהודה אז מען דארף דא צאלן נזק שלם, די חלק התמות דארף מען צאלן ווייל בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, און די חלק המועד דארף מען צאלן ווייל אויך ס'איז געווען דא א געהעריגע פשיעה, מה שאין כן ר' יעקב, זאגט אביי ר' יעקב האלט אז אין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, פשט רבי יעקב האלט אזוי, דא רעדט מען פון א מועד וואס מ'האט פושע געווען, יעצט, די ערשטע פופציג פראצענט און די צווייטע פופציג פראצענט ביי ביידע איז טאקע געווען א פשיעה, און מילא בעצם וואלט מען געדארפט צאלן אויף ביידע, אבער וואס? רבי יעקב האלט אז אין בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, פשט רבי יעקב האלט אז אן אפוטרופוס צאלט קיינמאל נישט אויף די חלק התמות, א תם פון א חרש שוטה וקטן וואס האט מזיק געווען, האלט רבי יעקב מען דארף נישט באצאלן, און ממילא זאגט רבי יעקב אז אויף די ערשטע פופציג פראצענט טאקע ביסט מחויב אבער קענסט עס נישט גובה זיין, מען קען עס נישט גובה זיין פון די אפוטרופוס, וואס קענסטו יא גובה זיין? די צווייטע פופציג פראצענט, און פארדעם זאגט רבי יעקב אז משלם חצי נזק ווייסט וועלכע חצי נזק? די צווייטע פופציג פראצענט, ווייל דאס קען מען גובה זיין פון די אפוטרופוס, קומט אויס אויב אזוי אז אונז האבן דא א יסודות'דיגע מחלוקת צווישן אביי און רבא, וואס האט רבי יעקב געמיינט ווען רבי יעקב האט געזאגט מען צאלט חצי נזק? לויט רבא רעדט זיך רבי יעקב פון א שור המועד וואס מען האט אויפגעפאסט אויף דעם מיט א שמירה פחותה, און רבי יעקב רעדט פון די ערשטע פופציג פראצענט, ווייל אויף די צווייטע פופציג פראצענט איז מען פטור, היות וואס מען האט אויפגעפאסט טאקע מיט א שמירה פחותה, און אויף די ערשטע פופציג פראצענט איז מען מחויב. ווייל בית דין מעמידין לאפוטרופוס לתם לגבות מגופו, מה שאין כן לויט אביי, רעדט מען ביי א ציור וואס מ'האט אינגאנצן נישט אויפגעפאסט אויפן אקס נישט מיט א שמירה פחותה נישט מיט קיין שמירה מעולה, איז פאר דעם האלט רבי יעקב מ'דארף צאלן די צווייטע פופציג פראצענט, פארוואס? ווייל די ערשטע פופציג פראצענט האלט רבי יעקב מ'איז פטור, ווייל לויט אביי האלט רבי יעקב אז אין בית דין מעמידין לאפוטרופוס לתם לגבות מגופו, און ממילא אויף די ערשטע פופציג פראצענט איז מען פטור, אויף די צווייטע פופציג פראצענט איז מען מחויב,

משלם חצי נזק, האט די גמרא געפרעגט וואס דארף ר' יעקב זאגן משלם חצי נזק אזוי ווי מען האט געשמועסט האט געקענט שטיין פשוט ר' יעקב מחייב, איז לויט אביי שטימט דאס זייער גוט פארוואס? ווייל אביי האט דאך מסביר געווען אז ר' יעקב האלט אז אין בית דין מעמידין לאפוטרופוס לתם לגבות מגופו, פשט, ס'קען נישט זיין אז די ברייתא רעדט דארט ר' יעקב פון א תם ווייל ביי א תם דארף מען טאקע גארנישט באצאלן, נאר וואס דען די ברייתא רעדט פון א מועד, און אזוי ווי אביי האט מסביר געווען ר' יעקב איז דא מחייב די חצי נזק, אויף די צווייטע פופציג פראצענט איז פארשטיי מיר שוין פארוואס ר' יעקב זאגט משלם חצי נזק, ווייל דאס איז טאקע זיין חידוש אז ביי א מועד צאלט מען די צווייטע פופציג פראצענט נארמאל ביי א מועד צאלט מען נזק שלם, דא זאגט ר' יעקב צאלט מען נאר חצי נזק, איז פארשטייט מען טאקע וואס ר' יעקב זאגט נישט פשוט מחייב, מחייב וואלט געקענט מיינען אז ער איז מחייב ביי א תם אויכעט, אז בית דין מעמידין לאפוטרופוס לגבות מגופו, מחייב וואלט געקענט מיינען נזק שלם, זאגט ער קלאר ניין, משלם חצי נזק, ס'איז א געוואלדיגע חידוש, נאר די צווייטע פופציג פראצענט. איז אביי האט פארענטפערט טאקע די לשון פון רבי יעקב, אבער, פרעגט די גמרא אלא לרבא דאמר לא פליגי, אדמוקים לה במועד, נוקמה בתם. פשט לויט רבא, פארוואס האט רבא געדארפט איינזעצן די ברייתא פון רבי יעקב, אז ס'רעדט זיך ביי א מועד, וואס מ'האט אויפגעפאסט אויף דעם א שמירה פחותה, און ר' יעקב האלט ביי צוויי נקודות האלט ער ווי ר' יהודה, ביי א דריטע נקודה האלט ער אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, וואס האט אויסגעפעלט די גאנצע פשעטל, ער וואלט געקענט פשוט איינזעצן די ברייתא ביי א תם, יעצט וואסערע סארט שמירה איז געווען דא ביי די תם, זאגט די גמרא, אי לר' יהודה דעבד ליה שמירה פחותה ולא עבד ליה שמירה מעולה, פשט ר' יהודה האט מען געזען האלט אז ביי א תם דארף מען האבן א שמירה מעולה, עס וועט מען איינזעצן די ברייתא ביי א תם וואס מען האט נישט געמאכט א שמירה מעולה, אדער אי לר' אליעזר בן יעקב דלא עביד ליה שמירה כלל, ר' אליעזר בן יעקב האלט אז אפילו ביי א תם איז גענוג א שמירה פחותה וועט מען טאקע איינזעצן די ברייתא אז ס'רעדט זיך פון אן אופן וואס מען האט גארנישט געמאכט קיין שמירה, דתניא אזוי מען האט געלערנט א ברייתא ר' אליעזר בן יעקב אומר אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה פחותה פטורין זעט מען קלאר אז ר' אליעזר בן יעקב האלט אז שמירה פחותה נארמאל איז גענוג פאר א תם איז על כל פנים עט מען איינזעצן די ברייתא ביי אן אופן וואס איז אינגאנצן נישט געווען קיין שמירה, איי אויב אזוי פרעגסטו פארוואס כאפט אן רבי יעקב אזא סארט לשון משלם חצי נזק? פארוואס האט ער נישט געקענט פשוט זאגן מחייב? זאגט די גמרא זייער פשוט ווייל והא קא משמע לן רבי יעקב דמעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו פשט רבי יעקב קען נישט זאגן מחייב ווייל טאמער רבי יעקב וואלט פשוט געזאגט מחייב וואלט איך געזאגט ווייסט פון וואס ער רעדט? ער רעדט פון א מועד אז וואס? אז אין אמת'ן אריין האלט ער אז אין בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, נאר ביי א מועד צאלט מען נזק שלם, דאס טייטש מחייב אז א מועד צאלט נזק שלם, פארדעם זאגט ער נישט מחייב, פארדעם זאגט ער משלם חצי נזק, אז זאלסט וויסן אז ס'איז נישט אזוי, אז זאלסט וויסן אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו אז א תם צאלט יא. איז אויב אזוי פארוואס זאגט נישט טאקע רבא די פשט פארוואס לערנט נישט רבא אז רבי יעקב האט גערעדט פון א תם יעצט דרך אגב תוס' פרעגט אז לכאורה אפילו ווען רבי יעקב וואלט געזאגט מחייב וואלט איך אויך געוויסט אז ער האלט אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו פארוואס ווייל וואס דען מיינט מחייב מחייב מוז זיך רעדן פון א תם סקען זיך נישט רעדן פון א מועד ווייל אזוי ווי מ'האט געזעהן אנפאנג סוגיא די גמרא זאגט סקען נישט זיין אז רבי יעקב ווען ער זאגט מחייב אז ער מיינט א מועד ווייל דאס דאך א דבר פשוט, יעדער האלט אז א מועד צאלט נזק שלם, איז ווייטער זאל ער זאגן מחייב, און כ'על אליין וויסן אז מחייב מיינט א תם, און אז זיין חידוש איז אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, וואס האט אויסגעפעלט די לשון חצי נזק, איז ווי תוס' ענטפערט אז יא, אנפאנג סוגיא איז טאקע נישט קיין שום חידוש אז רבי יעקב זאגט מחייב, און מ'זאגט מחייב מיינט א מועד, אוודאי יעדער האלט אז א מועד צאלט נזק שלם, אויף דעם דארף מען נישט א מחייב פון רבי יעקב. אבער זאגט תוספות, נאכדעם וואס אונז האבן דא געזען די סוגיא, און בין הדברים האבן מיר אריינגעשלעפט כל מיני שיטות דא, און איינע פון די זאכן וואס מען האט דא געזען, איז אז עס איז דא א רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט צד תמות במקומה עומדת, וואס פריערט האט מען נישט געוואוסט פון דעם. יעצט איז שוין גארנישט אזוי פשוט אז רבי יעקב זאגט מחייב, אז ער האלט טאקע אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, פארוואס? ווייל ווען רבי יעקב וואלט געזאגט מחייב וואלט איך געזאגט אזוי, מחייב מיינט א מועד אז מען דארף צאלן נזק שלם, איי וואס די חידוש? העב איך זאגן אזוי, אז אוודאי האלט רבי יעקב אין בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, אז וואס אז א תם צאלט גארנישט, איי וואס איז זיין חידוש? אז א מועד צאלט נזק שלם אויף דעם דארף מען א רבי יעקב? אויף דעם העב איך דיך ענטפערן יא, פארוואס? ווייל ס'דא א רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט צד תמות במקומה עומדת. איז לויט רבי יהודה אז די ערשטע פופציג פראצענט בלייבט אויפן פלאץ, און אין בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, איז ביי מועד צאלט מען נאר פופציג פראצענט די צווייטע פופציג פראצענט, איז דאס איז די חידוש פון רבי יעקב אז ניין אז מען צאלט די גאנצע, פשט רבי יעקב האלט נישט צד תמות במקומה עומדת, און ער רעדט טאקע פון א מועד, אבער איך ווייס נאכנישט פון רבי יעקב אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, דערפאר זאגט רבי יעקב חצי נזק, זאלסט וויסן אז ער רעדט פון א תם און אז ער האלט בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו. איז על כל פנים, צוריק צו אונזער סוגיא, וואס האט אויסגעפעלט פון רבא אז רבא זאל איינזעצן דער רבי יעקב ביי א מועד, און אז רבי יעקב האלט סיי ווי רבי יודא אז ביי א מועד איז גענוג א שמירה פחותה, סיי ווי רבי יודא אז צד תמות במקומה עומדת, סיי אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, וואס פעלט אויס די גאנצע פשעטל? זאג פשוט מען רעדט דא פון א תם, און דער חידוש פון רבי יעקב איז טאקע אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו. ענטפערט די גמרא אמר ליה הכי קאמר, חדא דאית ביה תרתי טעמא. פשט אין הכי נמי, אוודאי וואלט מען געקענט איינזעצן די ברייתא ביי א תם, און טאקע אז דער חידוש פון רבי יעקב איז אז בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו. נאר וואס? רבא האט אונז געוואלט קומען לאזן הערן דעם חידוש אז נישט נאר ר' יעקב האלט בית דין מעמידין אפוטרופוס לגבות מגופו, נאר ר' יעקב האלט אויך ווי ר' יהודה ביי די אנדערע צוויי זאכן, ער האלט אויך אז צד תמות במקומה עומדת, און ער האלט אויך אז מועד סגי ליה בשמירה פחותה, איז פארדעם האט ער איינגעזעצט די ברייתא ביי מועד, טאקע ווייל ער האט געוואלט ארויסברענגען אז רבי יעקב האלט פונקט ווי רבי יהודה ביי די אנדערע צוויי זאכן אויך. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, דרך אגב, איז בין הדברים האט מען געזען א ברייתא וואס לכאורה דארט איז משמע אז רבי יעקב און רבי יהודה קריגן זיך, איז רבא האט געזאגט, האט זיך אן עצה געגעבן מיט די ברייתא, זיי קריגן זיך נישט, פשט, אזוי ווי רבא'ס פשט איז אז רבי יעקב האלט פונקט ווי רבי יהודה און רבי יעקב איז סך הכל מסביר רבי יהודה. אביי? אביי האט געזאגט טאקע אז יא, ס'איז דא א ערענסטע מחלוקת צו בית דין מעמידין לו אפוטרופוס לגבות מגופו צו נישט. זאגט יעצט די גמרא רבינא אמר, רבינא, פארענטפערט די ברייתא ווי רבא, פשט, אוודאי האלט רבינא אז ר' יעקב און ר' יהודה קריגן זיך נישט אזוי ווי אביי האט געוואלט זאגן, צו בית דין מעמידין לו אפוטרופוס לגבות מגופו צו נישט, פשט, יעדער האלט, סיי ר' יעקב סיי ר' יהודה, אז בית דין מעמידין לו אפוטרופוס לגבות מגופו, און יעדער האלט צד תמות במקומה עומדת, יעדער האלט אז מועד סגי ליה בשמירה פחותה, אבער פון דעסטוועגן דא אין די ברייתא איז דא א מחלוקת, פשט, נישט ווי רבא האט געזאגט אז ר' יעקב איז מסביר ר' יהודה, נאר ווי רבינא גייט דא זאגן, אז ס'איז דא דא א מחלוקת אבער אויף א זייטיגע זאך אינגאנצן זאגט רבינא רשות משנה איכא בינייהו כגון דהוה מועד ונתפקח החרש ונשתפה השוטה והגדיל הקטן רבי יהודה סבר הרי הוא בחזקתו רבי יעקב סבר רשות משנה פשט זאגט רבינא די מחלוקת דא אין די ברייתא צווישן רבי יעקב און רבי יהודה איז ביי אן אנדערע ציור אינגאנצן דא רעדט זיך אז אן אקס פון א שיירש חרש שוטה וקטן איז געווארן א מועד ביים אפוטרופוס און שפעטער איז דער חרש האט אנגעהויבן הערן, דער שוטה איז קלוג געווארן, דער קטן איז אויפגעוואקסן, און די אקס איז יעצט צוריק צום חרש שוטה וקטן, און וואס איז די דין ביי אזא סארט אקס, האט מען געזען די משנה א מחלוקת, ר' מאיר ר' יוסי, ר' מאיר זאגט אז ס'ווערט צוריק א תם, און ר' יוסי זאגט ניין ס'בלייבט א מועד, דאס איז די מחלוקת דא צווישן ר' יהודה און ר' יעקב, ר' יהודה מחייב פשט ר' יהודה האלט אז ס'בלייבט א מועד, און ר' יעקב אומר חצי נזק משלם פשט ר' יעקב האלט ווי ר' מאיר אז ס'ווערט צוריק א תם. אבער ס'איז א זייטיגע מחלוקת, ס'איז נישט נוגע צו די מחלוקת וואס אביי און רבא האבן זיך געקריגט.